אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! wow טענק יו סאו מאטש יעדער איינער פאר ענקערע ווארעמע מעסעדזשעס, ס'ווארעמט אן מיין הארץ יעדע מעסעדזש אז א אינגערמאן לעבט מיט די פרשה, אדער ער איז מעביר סדרה לכבוד דעם שיעור, אדער ער האט זיך בכלל געזעצט לערנען לכבוד דעם שיעור, ס'איז אנבעליוועבל, און בכלל יעדע איינציגסטע מעסעדזש איז מורא'דיג געשמאק, איך הער אויס יעדע איינציגסטע מעסעדזש וואס קומט אריין, נישט אייביג ריספאנד איך, סאו דו שיקסט מיר אמאל אריין עפעס באקומסט נישט קיין ריספאנס, זאלסטו אבער וויסן אז ס'ווערט אויסגעהערט, און נישט אייביג האב איך וואס צו ענטפערן, נישט אייביג איז עס. דארף איך, אסאך מאל האב איך נישט קיין צייט צו ענטפערן, און אזוי ווייטער, אבער יעדע איינציגסטע מעסעדזש ווערט אויסגעהערט, סאו קיעפ דעם קאמינג, טענק יו סאו מאטש יעדער איינער פארן אריין שיקן ביז אהער. סאו אייזיק האט עקשעלי מעורר געווען א וויכטיגע פוינט, ווייל אונז האמיר, די לשון הפסוק איז לרשע למה תכה רעך, און די מענטשן זאגן רשע למה תכה רעך, באט ער האט געזאגט אז מען דארף, אז מען דארף אבאכט געבן וואס מען זאגט. ווייל אין פסוק שטייט נישט ויאמר רשע למה תכה רעך, אין פסוק שטייט ויאמר לרשע, וואס הייסט די תורה איז מעיד אז די דתן ואבירם זענען רשעים, ויאמר לרשע, און משה רבינו האט געזאגט למה תכה רעך, וואס הייסט ער איז פשוט געקומען, ער האט נישט געקענט צוזען ווי צוויי אידן פייטן זיך און ער האט געזאגט סטאפטס ענק צו פייטן, אבער ער האט נישט ארויס געזאגט פון זיין מויל אויף א צווייטן איד אז דו ביסט א רשע, די תורה איז מעיד אז ער איז א רשע, זייער א שיינע דיוק שכוח אייזיק פארן אריין שיקן. און נאכדעם בשורה טובה תדשן עצם, כ'האב מיך דא אונטערגענומען פאבליקלי אז מערצעשם זונטאג פרשת וארא הייבט זיך אן א נייע ווערזשען פון די שיעור, דאס הייסט די שיעור גייט בלייבן און אונזער פעמילי בלייבט סטענדינג, נאכדעם גייט זיין אן טאפ פון דעם גייט זיין א קאנדענסד ווערזשען ווי מ'גייט דורכלויפן נאר די פסוקים אן רש"י, דזשאסט אריינרעדן די וויכטיגע זאכן אז יונגעלייט וואס האבן נישט קיין האלבע שעה א טאג וואס ווילן נאכאלץ ענדיגן די סדרה זאלן עס קענען עטשיוון מיט א שנעלע צען מינוטיגע שיעור. און די סטארי איז געווען אז א אינגערמאן איז געקומען צו מיר אז ער האט געטרייט עס אויסהערן, ער האט געהערט די שיעור פאר אפאר טעג באט ער איז געווארן דיסטרעקטעד אינמיטן און ער לאווט, ער לאווט עס, ער האט געפילט מורא'דיג גוט ווען ער האט עס אויסגעהערט, אבער ער האט נישט די צייט און ער האלט אז נישט נאר ער נאר עס איז דא זייער אסאך ארבעטערס וואס האבן נישט קיין צייט און האבן נישט די פאוקעס צו קענען זיצן א האלבע שעה און לערנען און דעי וואלד לאוו טו העוו לייק א צען מינוטיגע זאך, סאו האב איך געטראכט. אז מען גייט עס טון, איך האב געזוכט א ספאנסער עס, ווייל איך האב געוואלט האבן א סטריעם אוו אינקאם פאר די שיעור, אבער עס האט זיך נישט אויסגעארבעט, האב איך געטראכט ניין, אז די אפערטוניטי איז געקומען צו מיר און ער האט מיר געזאגט אז ער און נאך אנדערע וואלטן זיך געזעצט לערנען לכבוד דעם, האב איך געפילט אז איך מוז עס טון, סאו מילא, בעזר השם זונטאג פרשת וארא גייט מען לאונטשן די קאנדענסד ווערזשן פון די שיעור, און ס'גייט זיין ביוטעפול בעזר השם. סאו אונז האלטמיר דא קאפיטל ד' פסוק י', און די לעסן איז אז נישט אייביג דארף זיך עס אויסארבעטן פונקטליך וויאזוי דו האסט געפלאנט. לאז נישט דאס אז דו האסט נישט קיין ספאנסער אדער דו האסט די שוועריגקייט זאלן דיך אפהאלטן פון טון א גוטע זאך. אז דו האסט א חיזוק צו טון א געוויסע גוטע זאך, דזשאסט דו איט. קוק נישט אויף די אבסטיקלס. אונז האלטמיר דא ויאמר משה אל השם. סאו די אייבערשטער האט, משה רבינו האט זיך, האט געהאט כל מיני טענות צום אייבערשטן פארוואס ער זאל נישט גיין, האט אים די אייבערשטער, ווייל אז די אידן גייען אים נישט גלייבן, וואס איז דיין נאמען מה שמך? סאו האט אים די אייבערשטער געגעבן דריי סימנים, ער האט אים געזאגט אהיה אשר אהיה ער האט אים געזאגט דריי סימנים וואס ווען ער גייט דאס טון גייען די אידן זיכער גלייבן, אבער משה האט נאך איז נאך אלץ נישט צופרידן געווען, ויאמר משה אל השם אל אדוני, האט משה רבינו געזאגט צום אייבערשטן בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, איך פארשטיי יא האסט א גוטע שליחות, האסט גוטע סימנים, די אידן גייען גלייבן, אבער ווער בין איך? איך בין דאך נישט קיין איש דברים, איך האב דאך א ספיטש אימפערמענט, דאס הייסט מיין חיתוך הדיבור איז נישט געשמאק, איך האב נישט קיין כאריזמאטישע שפראך, און אויך האב איך א פיזיקעל. ספיטש אימפערמענט, איך האב א בובו אויף מיין מויל, איך קען נישט ארויס ארדערן געוויסע אותיות, סאו, און ס'איז נישט א זאך וואס איז יעצט געשען, און ס'איז דא טשענסעס אז ס'זאל זיך מארגן אויסהיילן, היי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, נאך פון ווען אונז האמיר אנגעהויבן רעדן האסטו שוין געזען אז איך בין א כבד פה וכבד ל, כי כבד פה וכבד לשון אנכי, ס'הייסט כבד פה אז איך בין א, איך האב א פיזיקעל אימפערמענט, אדער כבד לשון, און כבד לשון איך האב נישט די כאריזמאטישע שפראך, אדער ווי דער רבינו בחיי לייגט אראפ, כבד פה, אז איך קען נישט ארויסזאגן די אותיות וואס מען זאגט דורך די ציינער, וואס די זענען ז' ס' ש' ר' צדיק, און אויך כבד לשון איך קען נישט ארויסארדענען די אותיות וואס ווערט וואס מען דארף נוצן דעם צונג דערפאר, למשל ד' ט' ל' נ' ט', מילא וויאזוי קען איך גיין צו א מלך, און רעדן וועט ער מיך ארויסווארפן פון דארטן, און און פאר די אידן, איך האב נישט קיין כאריזמאטישע שפראך, איך קען איך קען נישט אראפלייגן א זאך גוט, זאגט די הייליגע רש"י, גם מתמול גם משלשום, קודם וואס איז די מעשה געווען, פארוואס האט ער א בובו אויף זיין מויל, ווייל עס איז געווען אין מצרים און ער איז געזיצן דארטן אויפן לעפ אויפן שויס פון פרעה, פרעה האט זיך געטשאטשקעט מיט אים, אבער אינמיטן האט ער אראפגעכאפט פרעה'ס קרוין, האבן די יועצים געזאגט דארטן, אז דער גייט דיך אונטערברענגען, האט פרעה אים געוואלט הרג'נען, איז יתרו געקומען, יתרו איז געווען דעמאלטס די די איינער פון די חרטומי פרעה, האט ער געזאגט פאר פרעה נע, דער איז סתם א שוטה, ער האט דאך נישט קיין דעת, האט פרעה געזאגט נו, מען מוז עס טעסטן, מען מוז טעסטן צו ער האט דעת, צו ער איז טאקע סתם א שוטה, האט מען אים געלייגט אין פראנט פון אים צען טויזנט דאלער קעש, אדער פינף טשאקלאד קאוינס, און ער האט געטשוזט די פינף טשאקלאד קאוינס, און גבריאל איז געקומען, ער האט געוואלט נעמען די צען טויזנט דאלער קעש, אבער גבריאל איז געקומען און געגעבן א פוש זיין הענט צו די הייסע קוילן, און אזוי. פון גרויס פעין האט ער עס געגעבן א לייג אזוי צו זיין מויל און דאס האט פארברענט זיין מויל, און זייט דעמאלטס איז ער געווען א כבד פה וכבד לשון, מילא זאגט ער יעצט פארן אייבערשטן איך קען דאך נישט רעדן, מילא וויאזוי קען איך רעדן צו כלל ישראל וויאזוי קען איך רעדן צום מלך פון מצרים, זאגט דער הייליגער רש"י גם מתמול, למדנו, דאס קומט אונז לאזן הערן אז שכל ז' ימים, היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו, זיבן טעג. האט משה רבינו האט די אייבישטער געטרייט איבערצורעדן משה אז ער זאל גיין נעמען זיין שליחות, סאו וויאזוי האסטו דעם חשבון, האסט מתמול דאס איז נעכטן, שלשום איז אייערנעכטן, מאז דברך האסטו דריי טעג צוריק, הרי ג' האסטו דריי טעג, און נאכדעם האסטו דריי מאל די ווארט גם אין דעם פסוק, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז, די דריי גמ'ען זענען א ריבוי, הרי ששה האסטו א טאטאל פון זעקס, און והוא היה עומד ביום השביעי, און אונז שטיי מיר יעצט אינעם זיבנטן טאג, און דעם זיבנטן טאג האט אים די אייבישטער געזאגט, אז אין די נעקסטע פסוק שלח נא ביד האט משה רבינו געזאגט פארן אייבערשטן שלח נא ביד תשלח, ביז די אייבערשטער האט זיך אויפגערעגט אויף אים און הערשט דעמאלטס האט משה רבינו מקבל געווען, סאו האב איך דא א טאטאל פון זיבן גאנצע טעג וואס די ארגעמענטס זענען געגאנגען בעק ענד פארט, און וכל זה, פארוואס האט משה רבינו געגעבן אזויפיל פושבעק פארן אייבערשטן שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו ער האט נישט געוואלט צונעמען די גדולה פון זיין ברודער שהיה גדול ממנו ונביא היה, דער אהרן איז דאך געווען עלטער פון אים בשנים, ער איז געווען דריי יאר עלטער פון אים ער איז שוין געווען עיטי טרי עט דעט פוינט. ונביא היה און ער איז געווען א נביא, ער האט ממלא מקום געווען זיין טאטע עמרם נאך מיתת עמרם, עמרם איז געווען דער אדם חשוב ביי כלל ישראל, שנאמר, ווי ווייס איך אז אהרן איז געווען א נביא אין מצרים, ווייל ס'שטייט דארטן אין שמואל, הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים, אז די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו דיין טאטע ווען ווען ער איז נאך געווען אין מצרים, און רשי זאגט הוא אהרן, דאס איז ווער איז דיין טאטע, ער גערעדט דעמאלטס צו די כהנים, די טאטע פון די כהנים זענען איז אהרן, מילא זעה איך אז. אהרן איז געווען א נביא, און וכן האב איך נאך א ראיה אז ער איז געווען א נביא וואס שטייט אין פסוק ואודע להם בארץ מצרים ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו, א נביאות פון מאת השם אז א מענטש זאל צוריקהאלטן פון קוקן ווייל די גליסטעניש פון די אויג ברענגט אז א מענטש זאל זינדיגן, און ואותה נבואה איז לאהרן נאמרה, די נבואה שטייט אין מדרש איז געגעבן געווארן צו אהרן נאך אין מצרים, במילא האט משה רבינו נישט געוואלט. אווערסטעפן זיין עלטערע ברודער און זיין חשוב'ע ברודער די ברודער די נביא, מילא האט ער געזאגט אז איך בין א כבד פה וכבד לשון מילא וויל איך נישט וויל איך נישט אננעמען די דזשאב, פארדעם האט ער געגעבן אזויפיל פוש בעק פארן אייבערשטן, סאו כבד פה, נישט אז די מויל איז שווער, וואס איז שייך די מויל זאל זיין שווער, נאר בכבדות אני מדבר, איך רעד שווער, ובלשון לעז, בלב"ו. און ויאמר השם אליו. דו מיינסט טאקע איך ווייס נישט אז דו ביסט א כבד פה וכבד לשון? דו מיינסט טאקע אז איך האב דיך געשיקט וויסנדיג אז אפשר גייט דאס זיין א פראבלעם ווייל דו קענסט נישט רעדן? מי שם פה לאדם? ווער האט געגעבן בכלל די עביליטי אז א מענטש זאל ארויסאטערן ווערטער פון זיין מויל? או מי ישום אלם? ווער האט געמאכט א מענטש זאל קענען ווערן שטום? או חרש? אז ער זאל ווערן טויב? או פקח? ער זאל יא קענען הערן און יא קענען זען? או עור? ער זאל זיין א בלינדער? הלא אנכי השם? איך האב דאך אלעס געטון! און איך השם וואס יוד קיי וואו קיי רעפרעזענט. אז איך בין די תקיף ובעל היכולת בעל הכוחות כולם איך מאך אלע אלע זאכן וואס געשעהט אויף דער וועלט במילא איך האב דער כח צו מאכן דיך רעדן פלאולעסלי כאטשיג דו קענסט נישט רעדן און אז דו זעהסט אז איך האב דיך געשיקט אפילו דו האסט א ספיטש אימפעדימענט מיינט דאס אז ס'גייט מיך נישט אן אז דו האסט דעם ספיטש אימפעדימענט סאו מילא וואס זאגסטו מיר דא אז דו קענסט נישט רעדן אבער רשי דאס איז פשוט פשט יא אבער לכאורה איז שווער וואס עפעס וואלסטו געקענט זאגן פלעין מי שם פה לאדם הלא אנכי ה' וואס פעלט אויס צוצולייגן די דיטעילס אז דער אייבערשטער מאכט אויך איינעם בלינד, טויב, פיקח, און אזוי ווייטער, פאר דעם ברענגט רשי אראפ א מדרש אז די גאנצע פסוק איז געזאגט געווארן דירעקטלי צו משה אים צו זאגן אז איך ראן עניוועי דיין לעבן. וואס איז געווען די מעשה? די מעשה איז געווען אז ווען פרעה האט געפאקט דעם משה רבינו ווען ער געהארגעט דעם מצרי און ער האט אים געוואלט הרג'נען, ער האט אים איבערגעגעבן דארטן פאר די מענטשן צו הרג'נען און די שווערד האט נישט געהאט קיין שליטה אויף משה רבינו ווייל זיין הארץ איז געווארן הארט ווי א שטיין, האלז, איז געווארן הארט ווי א שטיין, זענען זיי ארויסגעגאנגען ברענגען נייע שווערדן און ביז דערווייל, זענען די חברה דארטן די שומרים בלינד געווארן, און משה רבינו האט אפגעפוצט פון שטח, און פרעה האט געזאגט אז מען זאל אים נאכלויפן, באט בשעת ווען פרעה האט געזאגט מען זאל אים נאכלויפן האט ער פארלוירן זיין ספיטש, און ער האט נאר געקענט רעדן מורא'דיג שטיל, און די מענטשן פאר וועם ער האט געהייסן האבן פארלוירן זייער חוש השמיעה, זיי זענען געווארן טויבערס, מילא האבן זיי נישט געקענט הערן וואס פרעה ארדערט דארטן שטילערהייט. סא פאר דעם זאגט רשי מי שם פה מי למדך לדבר, ווער האט אויסגערעדט פאר, אויסגעלערנט פאר א מענטש צו רעדן, און ווען, כשהיית נדון לפני פרעה על המצרי. ווען דו האסט געהאט דארטן דעם דעם דעם דין תורה מיט פרעה אז דו האסט געהארגעט א מצרי, או מי ישום אלם, ווער האט געמאכט פרעה דער אלם, ווער האט געמאכט פרעה אז ער זאל זיין א שטומער, ער זאל נישט קענען זאגן אז מ'זאל אים גיין נאכלויפן, שלא נתאמץ במצוות הריגתך, ער האט נישט געקענט רעדן הויעך ווען ער האט דיך געהייסן נאך, ווען ער האט געהייסן זיינע חברה דיך נאכלויפן, און אויך ואת משרתיו חרשים, ווער האט געמאכט זיינע משרתים זאלן ווערן. טויבערס שלא שמעו בצוותו עליך ווען אז זיי זאלן נישט הערן אז זיי דארפן דיך יעצט נאכלויפן און אויך ואת אספקלטורין ההורגים מי עשאם עיוורים שלא ראו כשברחת מן הבימה ונמלטת ווער האט זיי געמאכט בלינד אז זיי זאלן נישט באמערקן ווי דו אנטלויפסט דארטן פון אונטער זייער הענט הלא אנכי איך דער אייבערשטער ששמי השם וואס מיין נאמען איז יו"ד ק"א וא"ו ק"א וואס דאס רעפרעזענט טאקע ווי בעל היכולת ובעל הכוחות כולם אז איך מאך אלעס איך האב אלעס געמאכט מילא קומסטו מיר זאגן אז דו קענסט נישט רעדן און פארדעם ווילסטו נישט טון מיין שליחות מילא זאגט אים דער אייבערשטער ועתה לך דו גיי יעצט איי האסט מיך געפרעגט אז דו ביסט א כבד פה? זאגט די אייבערשטער ניין האב נישט מורא ואנכי אהיה עם פיך איך וועל זיין מיט דיינע רייד. און דיין צווייטע פראבלעם וואס דו האסט געהאט אז דו ביסט א כבד לשון, והוריתיך אשר תדבר איך וועל דיך געבן כריזמא אין דיינע ווערטער איך וועל דיך ווייזן וויאזוי צו רעדן גוט וויאזוי צו זעצן גוט ווערטער. אבער האט משה יעצט איז משה רבינו אויסגעלאפן פון קאפ פון טענות האט ער פלעין געזאגט פשוט און פראסט פארן אייבערשטן איך האלט נישט דערביי שיק א צווייטן. ויאמר האט ער געזאגט ויאמר האט משה רבינו געזאגט פארן אייבערשטן בי אדוני. שלח נא ביד תשלח, שיק סיריעסלי מיט עניוואן, מיט ברוב ענוותנותו האט ער געטראכט אז עניבאדי אין די וועלט איז חשוב'ער פון אים צו טון די דזשאב, מילא האט ער אים געזאגט שלח נא ביד תשלח אבער רשי זאגט ניין, ער האט געמיינט דא א ספעציפישע מענטש, שלח נא ביד תשלח, שיק מיט דעם מענטש, ווער? ביד מי שאתה רגיל לשלוח, מיט וועם דו באנוצט דיך ביז אהער מיט נביאות, ווער איז דאס? והוא אהרן וואס ער איז געווען דער נביא אין מצרים ווי געשמועסט, דבר אחר נאך א פשט ווער איז דער ביד תשלח? ביד אחר שתרצה לשלוח, שיק עס מיט א צווייטן וואס זאל קומען אויסלייזן די אידן, פארוואס? ווייל אין סופי להיכנסם לארץ, להכניסם לארץ, איך גיי זיי נישט אריינטראגן אין ארץ ישראל, נאר יהושע גייט זיי אריינטראגן אין ארץ ישראל, און אויך ולהיות גואלם לעתיד, נאר אליהו הנביא גייט זיי קומען אויסלייזן לעתיד לבוא, נישט איך, מילא יש לך שליחים הרבה, עס קוקט אויס ווי דו האסט אסאך אויסלייזערס, מילא וואס ברויכסטו מיר, שיק א צווייטן, יעצט אז משה רבינו האט שוין גע'טענה'ט, אן האבן עני טענות, ער האט פלעין פשוט און פראסט געזאגט פארן אייבערשטן איך האלט נישט דערביי שיק א צווייטן דעמאלטס ויחר אף השם ווייל זיבן טעג טענה'ט ער זיך שוין ארום און די אייבערשטער איז נישט געווארן ברוגז אויף אים פארוואס ווייל ער האט געהאט גערעכטע טענות ער האט געזאגט אז די אידן גייען אים נישט גלייבן ער האט געפרעגט וואס איז דיין נאמען ער האט געפרעגט סימנים ער האט געזאגט אז ער איז א כבד פה וכבד לשון יעצט אבער אז ער זאגט פלעין פשוט און פראסט איך האלט נישט דערביי דעמאלטס ויחר אף השם במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר, דו ווייסט דאך, אונז ווייסן מיר דאך ביידע, אז אהרן ווייסט יא וויאזוי צו רעדן, ער איז נישט קיין כבד פה וכבד לשון. איי דו האסט מורא אז דו וועסט פוחת זיין בכבודו? אז דו וועסט זיין אז די אייבערשטער האט דיך געשיקט און נישט אים? וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו, ווען דו וועסט צוריקגיין קיין מצרים וועט דיך אהרן צוריקקומען קעגן דיר, און ושמח בלבו ער וועט זיך דזשעניוענלי פרייען אז דו ביסט דער אויסגעטשוזטער שליח השם, ממילא האסטו נישט וואס מורא צו האבן אז דו וועסט פוחת זיין בכבודו, זאגט דער הייליגער רש"י ויחר אף, רבי יהושע בן קרחה אומר, כל חרון אף שבתורה עושה רושם, יעדע איינציגס מאל וואס שטייט א חרון אף אין די תורה מאכט עס א רושם, וואס הייסט אז דער מענטש באקומט א שטראף, אבער וזה, דאס מאל וואס עס שטייט ויחר אף השם במשה קוקט נישט אויס ווי די אייבערשטער האט אים געשטראפט פאר דעם, לא נאמר בו רושם, און אויך ולא מצינו שבא עונש על ידי אותו חרון. מיר זעהן נישט אז משה רבינו זאל באקומען עני שטראף אויף דעם וואס ער האט וואס ער האט געמאכט דעם אייבערשטן אויפגערעגט, אמר לו רבי יוסי האט אים רבי יוסי צוריקגעענפערט אויף בזינים מבוי ראשם סיידו הראשם אז אז עפעס איז דא פארגעקומען עפעס האט זיך געטוישט לכבוד דעם וואס דער אייבערשטער איז געווארן אויפגערעגט אויף משה ווייל ס'שטייט אין פסוק הלא אהרן אחיך הלוי סאו וואס איז די הלוי ווייס איך דען נישט אז ער שטאמט פון שבט לוי אז ער איז א לוי? נאר די תורה וויל דרוקן אהרן אחיך הלוי פארוואס ווייל שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן אהרן האט בעיסיקלי געדארפט זיין דזשאסט א לוי. און וויל און נישט קיין כהן, ווער האט געדארפט זיין די כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, איך האב געוואלט אז די כהונה זאל ארויסקומען פון דיינע קינדער, אבער מעתה וויבאלד דו האסט מסרב געווען אן קיין שום טענות, נאר דו האסט פלעין געזאגט דו ווילסט נישט, ממילא לא יהיה כן אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, ס'זאל טאקע נישט זיין אזוי ווי איך האב פאראויס כ'האב געטראכט פון פריער, נאר דו זאלסט זיין דער לוי און ער זאל זיין דער כהן, און שנאמר און ווי ווייס איך טאקע אז משה רבינו'ס קינדער זענען פלעינע לוויים, שטייט ומשה איש האלקים בניו יקראו על שבט הלוי, זיינע קינדער ווערן גערופן אויפן שבט הלוי און נישט קיין כהנים. זאגט די הייליגע רש"י הנה הוא יוצא לקראתך, ווען? כשתלך למצרים, נישט יעצט, יעצט שטייט מען דאך דא אויפן בארג סיני נעבן די סנה, ווען דו וועסט גיין קיין מצרים וועט דיך אהרן גיין קעגן דיר, און וראך, און ער וועט דיך זען ושמח בלבו, דאס הייסט נישט נאר משפה ולחוץ, ער וועט דיך ווייזן א שמייכל אבער אינעווייניג וועט עס אים באדערן, נאר בלבו, ער וועט זיך דזשעניוענלי פרייען אז דו ביסט געווארן די, אז דו ביסט די טשאוזען וואן. לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה, ער גייט נישט מקפיד זיין אויף דיר אז דו ביסט געווארן אויסגעטשוזט, נאר פונקט פארקערט, ער גייט זיך ושמח בלבו, ומשם, ווייל מידה כנגד מידה פאר אהרן וואס האט זיך דזשעניוענלי געפרייט אז זיין יונגערע ברודער ווערט דער מנהיג הדור, זכה אהרן האט אהרן זוכה געווען לעדי החושן, צו באקומען די אורים ותומים, ס'הייסט דער דער חושן וואלט ער במילא געדארפט באקומען, ווייל דאס איז ער טאר דאך נישט טון קיין עבודה אן דעם חושן, נאר דאס אז ס'זאל זיין אויף דעם חושן אויך די אורים ותומים די די עיקר נבואה פון כלל ישראל, דאס האט דאס האט שוין נישט געדארפט זיין, נאר לכבוד דעם ווייל ער האט זיך געפרייט, האט ער באקומען מידה כנגד מידה, ווייל ער האט אויפגעגעבן די נבואה פאר זיין ברודער, האט ער באקומען מידה כנגד מידה די נבואה אויפן חושן, און ודברת אליו, דו זאלסט רעדן צו אים, צו אהרן, און ושמת את הדברים בפיו, דו זאלסט אריינלייגן די ווערטער אין זיין מויל, ס'הייסט דו זאלסט אים זאגן וואס צו זאגן. און ואנכי איך וועל זיין אהיה עם פיך איך וועל זיין סיי מיט דיין מויל אז דו זאלסט אים קענען איבערזאגן גוט די זאכן וואס איך וואס איך וויל דו זאלסט אים זאגן, און ועם פיהו און איך וועל זיין אויך מיט זיין מויל כדי ער זאל האבן א גוטע שפראך ער זאל עס טאקע קענען עקסעקיוטן ער זאל טאקע קענען רעדן געשמאק, און והוריתי אתכם און איך וועל ענק ווייזן את אשר תעשון וואס עטס זאלטס טון, און ודבר הוא לך ער זאל רעדן פאר דיר, וועגן דיר. אל העם צום פאלק, והיה הוא און ער זאל זיין לך, והיה הוא יהיה לך, ער זאל זיין פאר דיר, לפה, ער זאל זיין אזוי ווי דיין מייק, און ואתה תהיה לו לאלהים, דו זאלסט זיין פאר אים ווי א שר און א גדול, דאס הייסט דו זאלסט זיין זיין לירער און ער זאל זיין דיין דאלמעטשער, דיין מייק. סאו זאגט די הייליגע רש"י ודיבר הוא לך, דאס הייסט נישט דו, ודיבר הוא לך, ער זאל רעדן צו דיר, בשביל, נאר בשבילך, ער זאל רעדן וועגן דיר, ידבר אל העם, ער זאל, דו זאלסט אים זאגן וואס צו זאגן און ער זאל עס איבער זאגן פארן פאלק, וזה יוכיח, על כל לך ולי ולו ולכם ולהם הסמוכים לדיבור שכולם לשון על הם, אונז האמיר שוין געהאט אזא סימילער רש"י, אז ווען ס'שטייט א לשון פון דיבור, און ס'שטייט לך מיינט עס נישט גערעדט צו דיר, נאר ס'מיינט גערעדט וועגן דיר. אויב ס'שטייט דיבר לי מיינט גערעדט וועגן מיר. ווען קען איך יא זאגן גערעדט צו דיר? דארפסטו זאגן אמר לי, אמר לך. די לשון אמירה קען יא ווערן גענוצט אויף א דיירעקט מענער. אונז זעמיר שוין אריינגעגאנגען די אריכות אז דיבר איז די שם דבר. סאו קענסט נישט זאגן איך האב גענוצט דעם שם דבר אויף דיר. כ'קען זאגן אמירה איז די לשון פון אטערן ווערטער. סאו קענסטו יא זאגן כ'האב געאטערט ווערטער צו דיר. אבער צו זאגן א שם דבר צו דיר מאכט נישט קיין סענס, ממילא ודיבר הוא לך ער זאל רעדן וועגן דיר, נישט צו דיר, זאגט די הייליגע רש"י יהיה לך לפה, ער זאל זיין פאר דיר למליץ פאר א מייקראפאן, לפי שאתה כבד פה, לאלוקים, לאלהים, נישט חס ושלום נישט צו זאגן אז משה רבינו זאל זיין דער באשעפער פון אהרן, נאר לרב ולשר. און אויך ענדיגט די אייבערשטער צו און ער זאגט אים אז ואת המטה הזה דער שטעקן מיט וואס אונז האמיר דא פערפארמד די נס, פון די שלאנג תקח בידך זאלסטו נעמען אין דיין הענט אשר תעשה בו את האותות און מיט דעם זאלסטו מאכן דיינע ווינדער. וואס איז די שטעקן? פון וואו שטאמט דאס? שטייט אין פרקי דרבי אליעזר אז דער שטעקן האט נישט האט שוין דער אייבערשטער באשאפן ערב שבת בין השמשות און דאס איז אראפגעגאנגען עס האט געהאט אויף זיך אויסגעקריצט דעם שם המפורש אויך האט עס געהאט אויסגעקריצט אויף זיך דצ"ך עד"ש באח"ב. און דאס איז אראפגעגאנגען בירושה פון אדם צו חנוך צו נח צו שם צו אברהם צו יצחק צו יעקב און צו יוסף, און ווען יוסף איז געשטארבן האט פרעה צוגענומען זיין גאנצע פארמעגן און פרעה האט עס גענומען, איז יתרו געגאנגען, איינער פון די חרטומי פרעה, און ער האט עס ארויסגעגנב'עט פון פרעה'ס אוצר און ער האט עס געפלענטעט אין זיין בעק יארד, ער האט געוואוסט אז די שטעקן האט א שטארקע סיגניפיקענס, קיינער האט נישט געוואוסט וואס די שם המפורש מיינט, וואס דצ"ך עד"ש באח"ב מיינט, און יתרו האט עס ארויסגעגנב'עט, און די מינוט וואס ער האט עס איינגעפלאנצט אין זיין בעק יארד האט קיינער נישט געקענט צואוואקן דערצו. ביז משה רבינו איז געקומען, ער איז געווען דער איינציגסטער וואס האט געקענט צואוואקן דערצו, און אין מדרש שטייט אז די שטעקן האט געוואויגן פערציג סאה, עס איז געווען געמאכט פון סנפיריון, די זעלבע מאטעריאל וואס מען האט געמאכט די לוחות, עס איז געווען א מורדיגע העווי שטעקן, און עס האט זיך געדארפט קעריען פון זיך אליינס, אזוי ווי די לוחות אויך, וואס מען האט נישט געקענט האלטן, עס איז געווען אזוי העווי, די שטעקן האט נאר משה רבינו געקענט קעריען, ווייל עס האט זיך געמוזט טראגן פון זיך אליינס. סאו למעשה האט ער סאו פארדעם האט דער אייבערשטער האט אים געזאגט המטה הזה מיט דעם ה' הידיעה איך וויל דו זאלסט נעמען דעם דעם ספעשל שטעקן. סאו וילך משה וישב אל יתר חותנו, משה האט נאכן ענדיגן רעדן מיט מיטן אייבערשטן דארטן אויפן סנה אויפן בארג סיני איז ער צוריק געגאנגען צו צו יתרו פאר אסאך סיבות קודם ווייל ער האט זיך אים געשוואוירן אז ער גייט נישט ריפיטן דאס וואס יעקב האט געטון צו לבן אז ער האט אפגעפוצט אן קיין נאוטיס אויך האט ער געדארפט אויפפיקן זיין ווייב און קינדער אויך האט ער געדארפט צוריק טראגן די שעפעלעך ויאמר לו האט ער געזאגט פאר יתרו אלכה נא לאמיך גיין ואשובה לאמיך מיך צוריק קערן אל אחי אשר במצרים צו מיינע ברידערס וואס געפינען זיך אין מצרים, ואראה און לאמיך זעהן העודם חיים דשאסט צו קוקן אויף זייער סטעטוס ווי זיי האלטן, זיי לעבן נאך, זיי לעבן נישט, ער האט אבער נישט געוואלט אויסזאגן דעם עכטן סוד פארוואס ער גייט, ווייל אויב משה רבינו האט מורא געהאט, ווייל אסאך מאל ווען דער אייבערשטער גיבט א הבטחה און דער מענטש זינדיגט קען קען ער אמאל פארלירן דעם הבטחה, סאו האט ער מורא געהאט אפשר וועלן די אידן זינדיגן און וועלן זיי פארלירן דעם הבטחה אז דער אייבערשטער וועט זיי אויסלייזן, וועט דאך יתרו טראכטן אז סיי דער אייבערשטער און חס ושלום און סיי משה רבינו, האבן גערעדט שטותים, מילא האט ער נישט געוואלט נאך יעצט זאגן פאר פאר יתרו אויף די די אינטענשאן די עכטע אינטענשאן פארוואס ער גייט, אדער דער אור החיים זאגט פשוט ווייל די אייבערשטער האט אים נישט געגעבן קיין רשות צו זאגן, סימפל. מילא קען ער נישט איבער זאגן, ויאמר יתרו למשה האט יתרו געענטפערט פאר משה לך לשלום גיי, גיי צופרידן, וישב אל יתר חותנו, זאגט רשי פארוואס איז ער צוריק געגאנגען, ליטול רשות צו נעמען רשות פון זיין שווער פארוואס שהרי נשבע לו ס'שטייט דאך ויואל משה איז איינע פון די פשטים פון רשי אז ער האט געמאכט א שבועה אז ער גייט נישט ריפיטן וואס יעקב האט געטון צו לבן, מילא אז ער האט געשוואוירן אז ער גייט נישט אוועק גיין אן קיין נאוטיס,

וואס עפעס זאגט ער אים איבער דא אין מדין נאכאמאל אז קענסט גיין רואיגערהייט קיין מצרים, ווייל בעצם האט דער האט דער משה רבינו געוואלט, און דאס איז דאך אויך שוין געווען נאכן נעמען רשות פון זיין שווער, ער האט דאך שוין גענומען רשות פון זיין שווער איך דארף גיין קיין מצרים, און זיין שווער האט דאך אים שוין געגעבן רשות, יעצט קומט אים דער אייבערשטער זאגן קענסט גיין קיין מצרים ווייל די מענטשן זענען וואס ווילן דיך הרג'נען זענען געשטארבן.

סאו ווער איז דער מענטש? סאו לכאורה דער רשבם האט אריינגעלערנט אז וימת מלך מצרים אז מת ממש, רשי האט געזאגט אז עס מיינט אז ער איז געווארן קרעציג און ער האט אנגעהויבן הרג'נען קינדער, דער רשבם זאגט דארטן און נאך אנדערע אז ער איז אז דער מלך מצרים איז געשטארבן, מילא איז פשוט ווען מלך מצרים איז געשטארבן מילא האסטו נישט וואס מורא צו האבן צוריק צו גיין פון מצרים, אבער לויט שיטת רשי אז ער האט נאר באקומען קרעץ, ווער וועט מען דאך אים ווייטער שטארבן? וועט מען דאך אים ווייטער הארגענען? מילא וואס האסטו אויפגעטון? ענטפערט רשי, ווער איז געשטארבן? דתן ואבירם זענען געשטארבן, נישט דער מלך פון מצרים, דתן ואבירם, זיי וואס האבן מלשין געווען דער משה רבינו אז מ'זאל אים הרג'ענען, ער, זיי זענען געשטארבן, אבער לכאורה זיי זענען דאך נישט געשטארבן, איך ווייס דאך אז זיי זענען נאך געווען אין מדבר ביי די מעשה פון די מן און אזוי ווייטער, ביי די מעשה פון קרח. וואס זאגסטו מיר דא ער איז געשטארבן? ניין, חיים היו, זיי האבן נאך געלעבט. אלא שירדו מנכסיהם זענען געווארן ארעם, ועני חשוב כמת, איינער וואס איז ארעם איז חשוב כמת, פארוואס? ווייל ער איז ווארטלעס, ער איז נישט קרוב למלכות מער, קיינער הערט מער נישט צו זיין אפיניען, מילא אז אפילו זיי לעבן נאך, העט די מלך מצרים זיך גארנישט צוטון מאכן מיט דעם וואס זיי קומען ארויסזאגן דעם מענטש אז ער איז צוריק געקומען. אדער נאך פשוטער די חזקוני זאגט אז פשוט די בני המשפחה די גואלי הדם פון דעם מצרי זענען געשטארבן מילא וועט דאך שוין קיינער נישט זוכן קיין נקמה אויף דיר איז ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור משה האט גענומען זיין ווייב און קינדער ביידע קינדער גרשון און אליעזר אליעזר איז שוין געבוירן און ער איז ממש געווען אפאר טעג אלט בשעת זיי זענען אוועק געגאנגען פון מדיין און וירכיבם על החמור מען האט זיי אלע ארויף געזעצט אויפן חמור וישב ארצה מצרים זיי האבן זיך צוריק געקערט גייענדיג קיין ארץ מצרים און פארשטייט זיך פאר ער איז ארויס געגאנגען איז ויקח משה את מטה האלקים בידו האט משה רבינו מיט גענומען דעם שטעקן אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געהייסן זאגט דער הייליגער רשי על החמור, וועלכע החמור? אט דעם ה' הידיעה עפעס א ספעציעלע חמור, ניין זאגט רשי חמור המיוחד א ספעציעלע חמור, הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק וואס שטייט דארט וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, איז טאקע דעם זעלבן חמור, און אויכעט והוא די חמור שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר עני ורוכב על חמור אז משיח וועט קומען אויסלייזן די אידן וועט ער זיין ווי א ארעמאן וואס רייט אויף א חמור, מילא דער חמור האט משה רבינו אויכעט גענוצט יעצט, צו גיין אויסלייזן די אידן פון מצרים, וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלקים איז רשי מדייק, לכאורה קען דאך נישט זיין אז ער זאל קודם אוועקפארן און נאכדעם נעמען די שטעקן, די שטעקן האט דאך געדארפט זיין קודם, טא זאגט טאקע רשי, אין מוקדם ומאוחר מדוקדקים במקרא, ס'הייסט קענסט האבן אפילו ס'שטייט נאכדעם אז ער האט גענומען די שטעקן מיינט דאס אז טאקע עס איז גענומען נאך פארדעם, ויאמר ה' אל משה בלכתך לשוב מצרימה האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו ווען דו גייסט זיך צוריק צו קערן קיין מצרים זאלסטו געדענקען, פאר וועלכע סיבה איך האב דיך געשיקט אהין, ראה כל המופתים, נעם דיר גוט אריין אין די ביינער די אלע מופתים וואס איך גיי דיך הייסן טוהן, אשר שמתי בידיך, און נישט די דריי מופתים וואס ער דארף ווייזן פאר די אידן, און מען רעדט דא פון די זאכן וואס ער גייט טוהן פאר פרעה, ועשיתם לפני פרעה, דאס זענען די צען מכות, און האב נישט קיין מורא אז ער וועט ענק נישט פאלגן, און ער. וועט אייך נישט ארויס שיקן רייט עוועי, ווייל ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם, דאך זיי דיך נישט מייאש, און טוה נאר וואס איך הייס דיר. זאגט דער הייליגער רשי בלכתך לשוב מצרימה, נישט בשובך, שטייט בלכתך לשוב, וואס עפעס? דאס זאלסטו וויסן שעל מנת כן תלך, נאר וועגן דעם זאלסטו גיין, נאר מיט דעם אינטענשאן זאלסטו גיין, שתהא גבור בשליחותי, זאלסט מקיים זיין מיין שליחות מיט נאמנות, לעשות כל מופתי לפני פרעה ולא תירא ממנו, זאלסט נישט מורא האבן פון אים כאטשיג וואס ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם, זאגט דער הייליגער רשי אשר שמתי בידי שטעקן אשר שמתי בידיך. ניין די מופתים אשר שמתי בידיך, לא על שלש אותות רעדט מען נישט דא פון די דריי אותות וואס כ'האב דיך געהייסן טון פאר די אידן די נחש, די צרעת, און די דם, ניין, שהרי לא לפני פרעה צוה לעשותם, דאס האב איך דיך נישט געהייסן טון פאר פרעה, אלא לפני ישראל, שיאמינו לו אז זיי זאלן גלייבן אז די אייבערשטער האט דיך געשיקט בשליחות, און ולא מצינו שעשאם לפניו, עס קוקט, מען האט נישט געזען אין די פסוקים אז ער האט געמאכט די די סימנים פאר פרעה, אלא מופתים שאני עתיד לשום בידך, מען רעדט דא פון די מופתים וואס איך גיי דיר געבן עווענטשעלי, כמו כי ידבר אליכם פרעה. ווען דו גייסט אים זאגן אז אז ס'גייט קומען דם, צפרדע, כינים און אזוי ווייטער, ואל תתמה על אשר כתוב, אויב אזוי פארוואס שטייט אשר שמתי וואס איך האב דיך געגעבן, לכאורה וואס איך האב דיך געגעבן זענען די דריי, די צען מכות האב איך דיך נאכנישט געגעבן, שכן משמעו, כשתדבר עמו ווען דו גייסט רעדן צו פרעה איז כבר שמתים בפיך, בידיך האב איך דיך שוין געהאט געגעבן עט דעט פוינט, סאו מילא. מילא זאגט יעצט דער אייבערשטער פאר משה רבינו אז דו גייסט גיין צו פרעה און גייסט אים געבן צען מכות, ער גייט דיך נישט פאלגן, אבער זיי דיך נישט מייאש, יעצט אבער האט דער אייבערשטער ווי דאך מורא געהאט אז ער וועט זיך מייאש זיין ווייל ער וועט זען איין מכה, נאך א מכה, נאך א מכה, נאך מכה, גארנישט גייט נישט, האט דער אייבערשטער קודם געזאגט פאר משה רבינו די לעצטע מכה וואס ער גייט אים שיקן, האט דער אייבערשטער קודם געזאגט אז איך גיי גיי שיקן מכות בכורות, אזוי זאל משה וויסן אז ווילאנג ס'איז נאך נישט אנגעקומען מכות בכורות איז ער נאך איז עס נאך פארט פון די פראסעס, פארט פון די געים, פארט פון די זאך וואס דער אייבערשטער וויל מ'זאל דא טון, איז האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה ואמרת אל פרעה, זאל זאגן פאר פרעה. אז ווען ער וועט זען אז זיין הארץ ווערט הארט, און ער פאלגט נישט און ער געבט נישט ארויס די אידן, איז כה אמר השם בני בכורי ישראל, זאלסטו זאגן פאר פרעה, אז אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, בני בכורי ישראל, כלל ישראל איז מיין חשוב קינד, מילא און דאס וואס דו האסט געהאט הצלחה זיי צו אונטערטעניגן, איז נישט ווייל זיי זענען גארנישט ווערד, נאר בעצם זענען, איז עס א בחינה פון כאשר ייסר איש את בנו, אז דער אייבערשטער וויל זיי מוסר זאגן אז זיי זאלן תשובה טון און זאלן זיין ערליך, אבער באמת זענען זיי דאך מיינע חשוב'ע קינדער, און מילא, ואומר אליך, און די אייבערשטער האט מיר געשיקט בשליחות דיך צו זאגן, אז שלח את בני, שיק ארויס מיין קינד, מיין בני בכורי ישראל, און ויעבדני, זיי זאלן מיך קומען דינען, אבער און ותמאן לשלחו, און ווייל דו האסט דיך צוריקגעהאלטן פון זיי ארויסשיקן, הנה אנכי הורג את בנך בכורך, אלס מידה כנגד מידה, גיי איך הרג'נען דיין בכור, דו האסט געהאלטן אונטערטעניגט מיין בכור, און זיי נישט ארויסגעלאזט, און דו האסט אזויפיל מסרב געווען אפילו איך האב דיך שוין געשיקט ניין מכות אפ אנטיל דעט פוינט, אבער וויבאלד. דו האסט דאס געטון גיי איך דיך געבן מידה כנגד מידה און איך וועל הרג'ענען דיין בכור. און ווי די ספורנו לייגט צו אז די איינציגסטע מכה וואס איז געווען מידה כנגד מידה איז טאקע געווען מכות בכורות ווייל דו האסט גענומען מיין בני בכורי ישראל גיי איך הרג'ענען דיין בכור אלע אנדערע מכות איז נאר געווען כדי צו מחזיר זיין בתשובה פרעה און די מצריים פארן רעדן אזעלכע כפירות ווי מ'וועט שוין זעהן זאגט דער הייליגער רשי אויפן פריערדיגן פסוק, ואמרת אל פרעה זאל זאגן פאר פרעה, אז וואס, כשתשמע שלבו חזק וימאן, ווען דו וועסט זען אז זיין הארץ ווערט שטארק ווי א שטיין, און ער וויל נישט ארויסשיקן וימאן לשלוח, אמור לו כן, זאלסט אים דאס זאגן, אז וואס, אז דער אייבערשטער האט געשיקט בשליחות, אז, אז, אז בני בכורי ישראל, זאגט דער הייליגער רשי בני בכורי ישראל, דאס הייסט א בכור איז א קינד וואס האט מער בענעפיטס, סאו דו קענסט נוצן דעם לשון פון בכור פאר א, פאר א שר וחשוב. ס'איז א לשון גדולה, מיינע קינדער, כאטשיג די פעלקער זענען אויכעט מיינע קינדער, אבער די אידן זענען געגליכן צו מיין בכור מיט עקסטערע בענעפיטס, כמו די אייבערשטער זאגט אויף דוד המלך, אף אני בכור אתנהו, איך וועל דיך מאכן פאר א בכור, דאס הייסט וויאזוי קען מען מאכן א מענטש פאר א בכור, ער האט דאך עלטערע ברידערס, ניין בכור מיינט כ'גיי דיך ממליך זיין וועסט ווערן קעניג, סאו זה פשוטו, ומדרשו, כאן ווען די אייבערשטער זאגט. שלח את בני ויעבדני, איז חתם הקדוש ברוך הוא על מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשיו, דא האט די אייבערשטער געוואלט זאגן אז פרעה זאל נישט קומען טענה'ן, אה, דו ווילסט גיין דינען דעם אייבערשטן, דו ווילסט מקריב זיין קרבנות, די קרבנות קומט בכלל נישט פאר ענק, די קרבנות קומט פאר עשיו, ער איז די בכור, די בכורים האבן דאך די עבודה אין בית המקדש, האט די אייבערשטער געוואלט זאגן, ניין, בני בכורי ישראל, מיינע קינדער זענען מיין בכור, מילא זיי זענען ראוי צו מקריב זיין קרבנות, און נישט עשיו, ווייל עשיו האט עס פארקויפט, ואומר אליך, בשליחותו של מקום, שלח את בני, סאו לכאורה האט רשי געדרוקט, אז די אידישע קינדער זענען נישט די קינדער פון משה רבינו, סאו מילא וויאזוי קען ער זאגן שלח את בני שיק ארויס מיין קינד, ניין, ואומר אליך ער קומט מיט א שליחות פונעם אייבערשטן אז זאלסט ארויס שיקן מיין קינד, ס'הייסט די אייבערשטער זאגט שיק ארויס מיין קינד, זאגט רשי הנה אנכי הורג, היא מכה אחרונה, בעצם איז די מכת בכורות די לעצטע מכה, ובה התרהו תחילה מפני שהיא קשה, די אייבערשטער האט אנגעהויבן קודם מיט דעם, מיט דעם, דאס איז געווען די ערשטע. מכה וואס מ'האט מתרה געווען דעם פרעה, וואס כאטשיג ס'גייט דאך קומען נאך ניין פארדעם, אבער דער אייבערשטער הייבט אן מיט די שווערסטע, וזהו שנאמר הן אל הן קל ישגיב בכוחו לפיכך מי כמוך מורה, אז דער אייבערשטער איז אזוי שטארק און אזוי גרויס, פארדעם ווען ער קומט מתרה זיין א מענטש זאל מחזיר זיין בתשובה, קומט ער אים ווארענען, אז ס'גייט קומען פעטש. וואס הייסט? דאס איז די חילוק צווישן א בשר ודם און דעם אייבערשטן, ווייל בשר ודם, המבקש להנקם מחבירו, מעלים את דבריו, ווען דו ווילסט נקמה נעמען א צווייטן, זאגסטו אים נישט אויס דיין סטרעטעדזשי, ווייל היות ער זאל זיך קענען פראטעקטן און דו ווילסט אז זאלסט מצליח זיין, שלא יבקש הצלה, ער זאל נישט גיין זוכן קיין הצלה, קיין וועגן וויאזוי זיך צו ראטווען פון דיר, אבער הקדוש ברוך הוא ישגיב בכוחו ואין יכולת להמלט ממנו, ער איז אזוי שטארק און קיינער קען זיך במילא נישט ארויסדרייען פון אים, כי אם בשובו אליו נאר דורך תשובה, דאס איז די איינציגסט וועג וויאזוי מ'קען אראפנעמען פון זיך. עונשים, לפיכך הוא מורהו ומתרה בו לשוב, פאר דעם קומט ער זאגן פאר א מענטש, איך גיי, זאלסטו וויסן אז איך גיי דיך, איך גיי דיך פאנישן אויב גייסטו דאס טון, זאלסט בעסער מחזיר זיין בתשובה, ווייל וועגן דעם איז דער אייבערשטער געקומען און געגעבן די ערשטע התראה אויף מכת בכורות, אפילו ס'גייט נאך קומען אנדערע פאר דעם, נישט ווייל ער איז נישט קיין בשר ודם, ער האט נישט קיין מורא, צו אויסזאגן זיין זיין סטראטעגיע פארדעם, אבער פשוט פשט איז דאך איצט נאר געווען, אזוי ווי אונז האבן געפריש געשמועסט פריער, אז די די אייבישטער האט נאר געוואלט זאגן פאר משה אז זאלסט נישט אויפגעבן, ביז ווילאנג ס'גייט נישט קומען קיין מכת בכורות זאלסט נישט אויפגעבן, ביי די דריטע פערטע פיפטע מכה און פילן אוי, נאך א, מ'האט דאך, מ'האט דאך שוין געטון אזוי פיל און גארנישט האט נישט געארבעט, דאס העט זיך שוין נישט אויס ארבעטן, ער האט נישט געוואלט זאל זיך מייאש זיין, מילא וועגן דעם האט ער געזאגט ס'גייט נאך קומען א מכת בכורות, סאו ער האט א גאנצע צייט ארויסגעקוקט אויף די מכת בכורות, און ביז דעמאלטס האט ער פרובירט ווייטער און געפאלגט ווייטער דעם אייבישטן. ווי ס'פארציילט אונז די תורה א מעשה אז ויהי בדרך, ס'געווען אויפן וועג, במלון אין דעם גאסט הויז וואס איז געווען שוין קרוב למצרים, ס'הייסט משה רבינו האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן וועג ממש פארן אנקומען קיין מצרים, און ווי דער אור החיים לייגט אראפ אז משה איז שוין נישט געווען עוסק במצוה, ווייל ווייל ער איז געגאנגען איז ער דאך געווען א עוסק במצוה און ער איז פטור פון מצוה סאו האט ער נישט געדארפט מל'ן זיין בעיבי אליעזר, אבער יעצט אז ער האט זיך אפגעשטעלט במלון און ער איז געווארן ביזי דארט מיט זיין עסן און מיט אנדערע זאכן איז דאך אויפן מינוט איז ער נישט געווען קיין עוסק במצוה, מילא האט ער געקענט האבן זיינע מלאכים וואס היטן וואס קומען ארויס פון די מצוה אים נישט געקענט פראטעקטן,

דער טאטע איז פשוט מבטל א מצות עשה און ער קען עני טיים גיין מקיים זיין די מצות עשה, אבער וויבאלד דער אייבערשטער איז זיך איז דאך מדקדק עם א צדיק כחוט השערה, מילא וועגן דעם איז ער יא געווען חייב מיתה ווייל ער האט זיך מתרשל געווען פון מקיים זיין די מצוה פון מל'ן זיין קינד, אבער דאס איז דאס האלט נישט יעדער וועגן תניא אמר רבי יוסי, רבי יוסי זאגט אנדערש, חס ושלום צו זאגן אז משה רבינו דער צדיק האט זיך מתרשל געווען פון טון א מצוה, לא נתרשל אלא אמר נאר ער האט געמאכט אזא חשבון, אמול ואצא לדרך, אים צו מל'ן ארויסגיין אויפן וועג איז דאך עס א סכנה היא לתינוק, פארוואס עד שלושת ימים ווייל די שלישי למילה גייט ער דאך נאך זיין אויפן וועג, מילא וועט דאך זיין א סכנה פארן בעיבי אז אז אויב מל איך אים פארן ארויסגיין, און אויב איך מל אים און איך ווארט דריי טעג אז עס זאל דורך גיין די סכנה, דעמאלס קען איך קען איך דאך דאס אויך נישט טון, וועגן הקדוש ברוך הוא ציווני לך שוב מצרים, די אייבערשטער האט דאך מיך געזאגט איך זאל צוריק גיין קיין מצרים, און די אייבערשטער ווייסט אז איך דארף מקיים זיין די מצוה, אלא מאי זיי די מצוה פון מילה, מילא אז ער האט מיך עניוועי געהייסן גיין, וויל ער דאך נישט אז איך זאל קודם מל'ן זיי, ער וויל נישט איך זאל מיך אויפהאלטן דארטן דריי טעג, סאו אויב אזוי איז דאך שווער לויט שיטת רבי יוסי מפני מה נענש, ער האט דאך געהאט א גוטע, ער האט דאך זיך לכאורה נישט מתרשל געווען פון טון די מצוה, נאר לפי שנתעסק במלון תחילה, וויבאלד ער האט זיך דארטן, ער איז אנגעקומען אין דעם מלון ממש נעבן מצרים, וואס ער האט דאך שוין געהאט יעצט די עביליטי צו מל'ן, און דאך האט ער זיך קודם מתעסק געווען מיט זיינע עסנס און מיט זיינע טרינקן און מסדר זיין יעדן וואו צו שלאפן, מילא וועגן דעם איז אים געקומען די עונש, אזוי שטייט מסכת נדרים, און וויאזוי האט זיך דער מלאך פוגש געווען אין אים, והיה המלאך נעשה כמין נחש, דער מלאך איז געווען בצורת נחש, ובולעו מראשו ועד ירכו, האט אים איינגעשלינגען פון זיין קאפ ביז זיין דיכט, און וחוזר ובולעו ער האט אים אויסגעשפיגן, און ער האט אים נאכמאל איינגעשלינגען מרגליו עד אותו מקום ביז די מקום המילה, סאו מילא וועגן דעם הבינה ציפורה שבשביל המילה הוא, האט האט ציפורה פארשטאנען אז די סיבה פארוואס ער ער איז חייב מיתה איז וועגן מען האט נישט גע'מל'ט אליעזר, במילא מיד ותיקח ציפורה צור, אדער האט ציפורה גענומען א צור א א שארפע זאך, אדער איז דא וואס זאגן אז זי האט גענומען א שטיין, ותכרת את ערלת בנה זי האט אפגעשניטן די ערלה פון איר קינד ותגע לרגליו זי האט געשאסן צו די פיס פון משה רבינו, און ותאמר און זי האט געזאגט אויף איר קינד כי חתן דמים אתה לי, דו האסט גורם געווען, כּמעט צו הרגענען מײַן חתן, מײַן מאַן, זאָגט דער הײליקער רש"י ותגע לרגליו, השליכתו לפּני רגליו של משה. און כּדי אים צו זאָגן, אַז איך האָב אַװעקגענומען פֿון דיר, איך האָב, איך האָב אָפּגעשניטן פֿון דיר די חײ, די חיוב מיתה װאָס דו האָסט געהאַט, מילא װעגן דעם װאָס איך האָב אַראָפּגעשניטן זײַן ערלה, ביסטו פּטור געװאָרן פֿון מיתה און, און ביסט געבליבן לעבן. ותאמר על בנה, זי האָט געזאָגט אױף איר קינד, אַז כי חתן דמים אַתּה לי, אַתּה היית גורם להיות החתן שלי נרצח עליך, מ'דאַרף אַזױ װי מסדר זײַן אַביסל די װערטער, אַז דו ביסט געװען דער גורם כּמעט צו הרגענען מײַן חתן. הורג אישי אתה לי, דו ביסט כמעט דער רוצח פון מיין פון מיין מאן. און וירף ממנו, זאגט דער פסוק ווייטער, די גריפ פונעם מלאך, די סעקונדע וואס מען האט אראפגענומען די ערלה פון דעם קינד, האט זיך די גריפ פון דעם מלאך אפגעלאזט פון דעם משה. אז אמרה, דעמאלטס האט ציפורה געזאגט, חתן דמים למולות, מיין חתן איז געראטעוועט געווארן פון טויט. און דורך דעם וואס איך האב גע'מל'ט, סאו לכאורה יעצט איז יעצט האט זי עס פארשטאנען, זי האט דאך פארשטאנען שוין פון פריער, נאר זאגט רש"י וירף המלאך ממנו אז הבינה, דעמאלטס האט זי פארשטאנען שעל המילה בא להרגו, ווייל ביז יעצט ווילאנג זי האט נישט געזען אז ער איז ער ווערט געראטעוועט זיין לעבן דורך דעם וואס זי מל'ט האט זי געמיינט אז בעצם קומט אים די עונש מיתה אויף א אנדערע עבירה, אדער איז עס פלעין א אדער קומט זיך אים שוין מיתה רייט עוועי און ס'איז נישט קיין הזהרה, יעצט אז זי איז געוואר געווארן. און זי געזען אז מ'האט אים אפגעלאזט און מ'האט אים געלאזט לעבן האט זי געזען אז ס'איז פשוט געווען א אזהרה. ממילא קומט זי יעצט זאגן יעצט האב איך פארשטאנען כי חתן דמים למולות אז ווען נישט וואלט ער טאקע געשטארבן אבער ווייל כ'האב יא האט מען אים אפגעלאזט פארוואס ווייל ס'איז פשוט געווען א אזהרה אז מ'זאל עס טון. אמרה חתן דמים למולות. חתני היה נרצח על דבר המילה, ווען איך מל'ע אים ווען נישט וואלט מיין מאן געהארגעט געווארן וועגן די מילה כדי ווייל ער האט נישט מקיים געווען די מצוות מילה למולות זאגט רש"י על דבר המולות אזויווי רש"י האט געזאגט איין רש"י צוריק אויף אויף וועגן די לה איז נישט צו נאר לה מיינט על דבר אזויווי ס'שטייט דארטן אין פסוק און רשי זאגט קודם א שם דבר הוא אז דאס איז די פארשניידאכץ מולות איז א שם דבר און והלמ"ד משמשת בלשון על כמו ואמר פרעה לבני ישראל מיינט אז פרעה האט געזאגט וועגן די אידן על בני ישראל. סאו קומט אויס לשיטת רשי איז אז ביידע חתן דמים אתה לי און סיי חתן דמים למולות גייט ארויף אויפן קינד און די דמים מיינט אז דו ביסט א רוצח, אלמאוסט געווען א רוצח וועגן מען האט דיך נישט געמל'עט וועגן דעם האסטו כמעט געהארגעט מיין מאן. סאו די ערשטע זאגט רשי איז געווען כי חתן דמים אתה לי, דו האסט כמעט געהארגעט מיין חתן, און די צווייטע חתן דמים למולות, מיין חתן איז געראטעוועט געווארן פון טויט וועגן די מילה. אבער ואונקלוס תרגם אז דמים מיינט נישט אז דו ביסט א רוצח, נאר ס'מיינט על דם המילה, און די ביידע מאל גייט עס ארויף אויף משה רבינו אליינס, דאס הייסט אז ציפורה האט געזאגט, אז איך בין אזוי פרייליך אז איך האב געראטעוועט מיין מאן'ס לעבן איז כאילו די זעלבע שמחה ווי איך וואלט ווען היינט חתונה געהאט מיט דיר. סאו לויט די תרגום קומט אויס די ערשטע כי חתן דמים אתה לי, דו ביסט מיין חתן וועגן די וועגן די דמים, וועגן די דם המילה, און די צווייטע די זעלבע זאך אז יעצט בין איך געוואר געווארן אז חתן דמים למולות, אז איך האב דיך געראטעוועט דיין לעבן דורכדעם. וואס כ'האב געמאלעט, האט דיך דער מלאך אפגעלאזט און ביסט געבליבן לעבן, ממילא חתן דמים למולות, ביסטו מיין מאן יעצט, לכבוד דעם וואס כ'האב געמאלעט מיין קינד. זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער, ויאמר השם אל אהרן לך לקראת משה, גיי אקעגן משה המדברה צום מדבר, און וילך און ער האט טאקע געפאלגט דעם אייבערשטן, ער איז געגאנגען קעגן משה ויפגשהו, ער האט זיך. פוגש געווען בהר האלוקים וישק לו און ער האט געטראפן דעם משה רבינו דארטן בהר האלוקים וישק לו און ער האט אים צוזאמגעקושט ויגד משה לאהרן משה האט פארציילט פאר אהרן זיין ברודער את כל דברי השם די אלע זאכן וואס זיי האבן גערעדט אלע מופתים דאס איז די אייבערשטער האט אים געזאגט געשיקט מיט אהיה אשר אהיה אלע זאכן אלע השתלשלות הדברים וואס איז געווען ביז אהער אשר שלחו און ואת כל האותות אשר צוהו און וילך משה ואהרן משה און אהרן זענען צוזאמען געגאנגען ויאספו את כל זקני בני ישראל זענען געגאנגען צוזאמזאמלען אלע חשובע מענטשן פון כלל ישראל וידבר אהרן את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה און אהרן איז טאקע געווען דער מייק, ער האט געפאלגט, ער איז געווען דער מייק, ער האט איבערדערציילט אלע זאכן וואס משה רבינו האט אים געזאגט, ויעש האותות לעיני העם, ער האט טאקע געמאכט די צייכענעס, וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן טון, די נחש מיט די אלע זאכן, און די ריזאלט איז געווען פאזיטיוו, אז ויאמן העם, די פאלק האט טאקע געגלייבט אז דער אייבערשטער האט געשיקט משה, און זיי האבן געגלייבט אין דעם נאמען אהיה אשר אהיה אז דער אייבערשטער איז מיט זיי אין יעדע איינציגסטע מצב, און וישמעו זיי האבן געהערט דאס, די רייד וואס די אייבערשטער האט געזאגט כי פקד ה' און די אייבערשטער וועט זיי אויסלייזן, וואס דאס איז געווען אזוי ווי די עדות הדברים, וויבאלד זיי האבן דאך שוין געהאט בירושה אז יעקב און יוסף האבן געזאגט פקוד פקדתי, פקוד יפקוד, ממילא אז קומט דא משה און ער איז מסביר די פקוד יפקוד, ממילא ער זאגט די ווערטער ממילא האבן זיי געגלייבט אז די אייבערשטער האט אים געשיקט, כי פקד ה' את בני ישראל, און וכי ראה את ענים און זיי האבן אויך ריעלייזד אז די אייבערשטער איז זיך מתבונן אין זייער פיין, וואס כאטשיג ווי ס'קוקט אויס ווי ס'איז דא א הסתר פנים אבער איך ווייס אז די אייבערשטער איז אייביג מיט מיר ואני תמיד עמך. און ויקדו וועגן דעם האבן זיי זיך אפגעבויגן זייער קאפ וישתחוו וואס זיי האבן זיך געביקט צום הייליגן באשעפער מיט א גרויסן שבח והודאה יישר כח הייליגער באשעפער פארן שיקן אונז א שליח א מלאך משה וואס זאל אונז קומען אויסלייזן פון די צער זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.